מורי ורבותי, טייערע ברידער, אונז האבן גערעדט לעצטע וואך אז די אויפרייס, די חידוש, מהפיכה גדולה פון די חכמי הקבלה, די גרעסטע מהפיכה וואס זיי האבן אפשר געמאכט הלכה למעשה, איז געווען אז מען קען אנהייבן צו זען דעם שם הוויה, די שם י' ק' ו' ק'. אונז האבן אביסל פרובירט מצייר צו זיין בדרך שכל וואס דאס מיינט צו האבן א קשר, צו האבן א אהבה, צו האבן א חיבור מיט די שם י' ק' ו' ק', און אונז האבן אביסל געוואלט ווייזן פארוואס דאס איז א ראדיקאלע זאך, לכאורה יעדער איינער קען די שם י' ק' ו' ק', שטייט דאך אין אלע סידורים און אין אלע ספרי תורה, אין אלע חומשים. און אונז האבן מסביר געווען אז די עיקר ווארט די עיקר ווארט וואס מ'קען ביידע פון די זאכן כולל זיין איז און אז דרך המקובלים האבן עומד געווען אויף די אותיות השם נישט נאר אויף די וואס מ'רופט די מובן פון די שם די משמעות פון די שם ס'האט א מינינג ס'מיינט עפעס ס'ווייזט עפעס נאר אויף דעם וואס זיי האבן געזאגט אז מען קען נעמען די חומר כלי, מען קען עס רופן די חומר, מען קען עס רופן די אותיות, די צורת האותיות, די וועג וויאזוי ס'זעהט אויס, די וועג וויאזוי ס'הערט זיך, די וועג וויאזוי מען זאגט עס, און זיי האבן גענומען דאס און געמאכט פון דעם א זאך, געמאכט, אראפגעלייגט אויפן טיש, אריינגעברענגט אין די אידישע קאנטשעסנעס, אין די קאנטשעסנעס פון די אידן וואס זענען עוסק אין חכמת הקבלה, וואס זענען עוסק אין עבודת השם על דרך חכמת הקבלה, אריינגעברענגט די זאך. און איך וויל דיך דא זאגן קלאר און פשוט, און דיך פשוט די אידן, און כ'וויל דיך מאכן זאכן פשוט, נישט מאכן זאכן סאונדן שווער, נישט מאכן זאכן סאונדן ווייט. מ'מיינט בתכלית הפשטות. דא מ'דארף נישט נאך, מ'דארף נישט וויסן אוודאי, אויב מ'וועט וויסן וועט זיין בעסער, אבער מ'דארף נישט וויסן קיין קבלה, מ'דארף נישט וויסן קיין טיפע חילוקים, וואס איז דער חילוק פון אבא ואמא מיט ישסו"ת, אלע מיני זאכן וואס מקובלים זענען עוסק. אבער די עיקר חידוש די עיקר אויפרייס איז דאך שווה לכל נפש ממש מ'קען אינזין האבן די שם י' ק' ו' ק' וואס מיינט אינזין האבן דאס איז די זאך וואס אונז ווילן אביסל ארויסרעדן היינט עס זענען דא פארשידענע וועגן וואס מען קען זיך קענען מיט א זאך וואס מען קען מכוון זיין די שם. בערך אזויפיל חושים וויפיל א מענטש האט, און במיוחד אונז רעדן דאך יעצט פון חושים פנימיים, אין אנדערע ווערטער, לאמיר אראפ ארויסנעמען אראפנעמען פון טיש פאר א מינוט די ענין הכי פשוט, חוש הדיבור, פון ארויסרעדן די שם, דאס איז נישט אויפן טיש, אונז האבן א איסור, מען זאגט נישט ארויס די שם הוויה. שוין איז דא די חלק, אוודאי אפשר דאס איז די גרעסטע זאך, דאס איז וואלט געדארפט זיין אין כהן גדול אין יום כיפור אין בית מקדש, אבער מען וועט אראפנעמען דאס פון טיש, בלייבט נאך אלץ איבער אלע חושים פנימיים פון א מענטש, אין אנדערע ווערטער, ווען א מענטש טראכט צווישן בינו לבין עצמו, דאס איז נישט קיין זאך וואס גייט זיין בין אדם לחבירו, וואס גייט זיך געהערן, וואס גייט עקזיסטירן אין די ספעיס צווישן איין מענטש און צווייטן, קיין שום אנדערע מענטש גייט עס נישט הערן בהגדרה, און זיי זאגן ס'איז דאך אסור ארויסצוזאגן, חוץ אויב דאס זיין דער כהן גדול, וואס דארט מיינט דאך אז דארט קען מען אריינברענגען די גאנצע זאך אין די סוד, יא. אין אנדערע ווערטער וואס איך זאג דא איז, אז די שם הוויה בלייבט אייביג א סוד. אפילו נאכדעם לאמיר זאגן די מקובלים רייסן עס אויף. אפשר און מ'קוקט אין א סידור, די עיקר איז דאך ווייטער דאך נישט די זאך, דאס דאס וואס שטייט געדרוקט אויפן פיס אויפן שטיקל פעיפער איז דאך נישט די עיקר, פארקערט, אויב מ'מאכט דאס די עיקר איז עס א חשש איסור פון פסל ומסכה. די עיקר איז דאך די די ביטוי און די קליטה די דעת פנימית, און די דעת פנימית די איין הגדרה פון פנימי איז דאך טייטש ס'איז נישט, קיינער אנדערש גייט נישט וויסן פון דעם, און קיינער אנדערש גייט נישט הערן פון דעם. אין א געוויסע זין מ'דארף דאס ארויסהערן, שוין האבן גערעדט אפאר מאל ארום מיט די אזא סארט נקודה. אויף וויפיל איינער אנדערש זעהט עס, אין קיין שום מובן, איז עס א שטיקל עבירה אויף אויף מפרש זיין את השם.

נאר מכוון זיין שמות, דאס איז סוד, דאס איז א זאך וואס די איינציגסטע וואס קען וויסן וועגן דעם איז דיך. אויב ס'איז דא עפעס א געוויסע פאסטשער, אויב ס'איז דא עפעס א געוויסע תנועה, אויב ס'איז דא עפעס א געוויסע זאך ווי ס'זעט אויס פון אינדרויסן, איז עס נישט דאס, דער רבי ר' מיילעך האט געזאגט, ס'ווערט געברענגט אין. סור מרע ועשה טוב, אין אנדערע פלעצער, דא ארום איז אין א פסוק, כ'דענק נישט, ער זאגט אז אויב איינער מאכט נאך א תנועה פון א רבי, מאכט נאך אזוי די רבי טוט עפעס א געוויסע תנועה בשעת דביקותו און ער מאכט עס נאך איז ער עובר אויף איסור עבודה זרה, זאגט דער רבי ר' מיילעך, כ'זאג דאס איז דרך החסידות האמיתית, נישט פאלשע דרכים, ווער ס'מאכט נאך און ס'איז מוצא חן בעיניו די תנועה, ווערט, זאגט דער רבי ר' מיילעך, דער איז עובר עבודה זרה, דאס איז נישט קיין, דאס איז נישט מכוון זיין את השם, דאס איז נישט מתדבק געווען דער שם, דאס איז גארנישט, דאס איז נאכגעמאכט א חיצוניות'דיגע זאך. און ווי איז מען מכוון די שם? ווי אזוי זעט עס אויס ווען מ'איז מכוון די שם? פון אינדרויסן זעט עס נישט אויס בכלל. ס'זעט נישט אויס. קוקן אויף א מענטש גייט אין די גאס, זאגן זה כיוון את השם וזה לא כיוון את השם. די חילוק פון די צוויי קען מען נישט זען. ס'איז די גאנצע משנה אין מגילה און ראש השנה וואס זאגט דיך דאס, יא? אז ער איז עובר אחורי בית הכנסת ושמע קול שופר שמע מגילה.

כיוצא בדבר אתה אומר, אונז האבן געלערנט יא די זעלבע זאך די משנה ווען די משנה גייט ווייטער וידיו של משה וכי ידיו של משה וכאשר גבר משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק וואס איז די חילוק? חילוק איז נישט אין די הענט די הענט וואס מ'הייב משה רבינו'ס הענט הייבט זיך אויף מ'קען זאגן ממש יא אז כאילו ער הייבט זיך אויף בתפילה די רבי מאכט הייבט אויף די הענט כאילו יעצט איז ער מכוון די שם דאס איז נישט וואס מאכט די וגבר ישראל דאס זאגט די משנה נאר וואס ס'איז עפעס א חילוק וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכי די מ'מאכט אזוי דאס הייסט אז מ'כאפט מלאכים ס'הייסט נישט גארנישט אלא מאי נאר וואס יא. שישראל מסתכלים כלפי מעלה, דער רמב"ם נוצט די לשון, פון מכוונים את לבם אדער משעבדים את לבם לאביהם שבשמים, דאס מאכט די חילוק. אלעס אנדערש איז נישט. איי ס'דא פארוואס האט ער געמאכט דאס? אפשר איז עס א סימן אז מ'זאל מכוון זיין את לבו אפשר איז עס ארז, אלע מיני דברים חיצונים לעורר און אזוי ווייטער אבער דאס איז נישט די זאך. די כוונת השם איז קען מען נישט זען. ס'איז נישט מעגליך, אויב איינער זאגט כ'האב געזעהן, כ'האב געזעהן, כ'האב באמערקט דער רבי איז מכוון און ער האט געזעהן ער מאכט א יחוד, ער האט נישט געזעהן, מען זעהט, דאס איז נישט קיין זאך וואס מען זעהט. אויב ער זאגט ער האט געזעהן, האט ער געזעהן א צווייטן זאך, האט ער נישט געזעהן די שם. איז דאס א דבר פשוט אבער, און ס'איז אזוי פשוט, אונז טראסטן זיך נישט אליינס אז מען מיינט עס טאקע. ווייל מען מיינען אז מען דארף ווייסט ווער נאך דארף עס נישט זען? די אייגענע, אייגענע פילינגס, די אייגענע הארץ, די אייגענע לעוועלס חיצונים פון די מענטש'ס אייגענע נפש דארף עס אויך נישט זען. קאזשניצער מגיד האט געזאגט, יחד לב וגל אבן, ס'ווערט געברענגט אין ספר עבודת יום כיפור, און ער זאגט אז א צדיק אמת, די אמת, די נקודת צדיק אמת, רעד איך יעצט, ער ווייסט אליינס נישט אז ער איז א צדיק אמת, און ער זאגט אז די הארץ, די אזוי ווי ללבי גליתי לאברי לא גליתי, די יחוד וואס געשעהט אין די הארץ פון די צדיק, ווייסט נישט, די צדיק אליינס ווייסט נישט וואס א יחוד ער מאכט. דאס הייסט, די כוונת השם, די סוד השם, דארף אליינס, די מענטש אליינס דארף נישט וויסן דערפון, נישט נאר ער דארף נישט, נאר אפשר קען ער נישט, אויב ער ווייסט יא, איז עס התפשטות וחיצוניות, איז נישט דאס די עיקר. די עיקר מקום הכוונה, די עיקר זאך הכוונה, איז יחד לב, ב ביחוד הלב, בכוונת הלב. א מענטש וואלט עקספעקטעט אזא חיצוניות'דיגע עקספעקטעישן, איך וואלט געמיינט אז ווען מ'וויל זיך האבן די שם הייבט מען זיך אן צו קאכן, הייבט מען אן צו טאנצן, הייבט מען זיך שפרינגען, ס'קען זיין אז מ'גייט יא, ס'קען זיין אז מ'גייט נישט, אבער מ'דארף נישט. ס'גייט גארנישט געשעהן אנדערש, ער גייט נישט פילן אנדערש, ער גייט נישט זיך פילן עפעס א העכערקייט, ער גייט נישט פילן גארנישט. דאס הייסט כוונת הלב

דאס הייסט מכוון געווען א שם. און ווי לאנג נעמט עס? נעמט נישט קיין צייט. נעמט א פערטל סעקונדע. אפילו נישט קיין פערטל סעקונדע. וויפיל מאל קען מען עס מכוון זיין אין א פערטל סעקונדע? צוואנציג. וואס איז די טייטש? יעצט וואס טוט דאס? דאס הייסט די, דאס הייסט די חכמי הסוד. צו זיין א חכם הסוד. די טייטש מעריך צו זיין דאס. די טייטש דאס גלייבן אין דעם. די טייטש וויסן אז דאס דאס טוישט יא. אדער נישט נאר ס'טוישט יא, ס'דארף נישט טוישן. למעשה טוישט עס יא אבער. דאס איז די עיקר, דאס איז די שמחה, דאס איז די כוונה, דאס איז די כוונה פנימית. וויפיל מען עפענט עס, וויפיל מען קען עס מבטא זיין, מען קען, אוואדע אין אנדערע ווערטער, איך וויל, איך וויל קלאר מאכן וואס איך זאג דא, אויב איך קען בעזר השי"ת זיין קלאר ווי קלאר מען קען זיין. ס'דא אלעמאל א פאראדאקס, מען וויל זאגן אז דברים פנימיים זענען חשוב, עולם הזה חשוב איז טייטש אז ס'טוישט. למשל, אפילו בעולם גשמי, יא, עס הייסט אז איך וויל זאגן חשיבות, טייטש איך וועל טאנצן א גאנצע נאכט, הייסט, דא ווייז איך, אויב איך זאל זאגן, איך וויל זאגן פאר א מענטש, דו מיינסט אז דיין מחשבות זענען גארנישט, סתם כוונות פון פערטל מינוט וואס קיינער ווייסט נישט, וואס איז נישט אין קיין סידור, און עס איז נישט גארנישט, נישט קיין שום פירוט פון כוונות, עס איז סתם יוד קיי וואו קיי, אז דאס איז די גאנצע זאך, איך וויל, איך וויל דיך דאך ווייזן אז עס איז א גאנצע זאך, זאג איך, אז איך וועל זאגן אזא נוסח. ס'איז גענוג פון מכוון זיין א פערטל רגע יוד קיי וואו קיי צו טאנצן אויף דעם א גאנצע נאכט. איצט וואס האב איך געטון? איך האב גענומען די חיצוניות'דיגע ערך, דער ערך חיצוני זאגט ווי לאנג מ'טאנצט אדער ווי פיל מ'טאנצט ווי מיט וויפיל אייפער מ'טאנצט, דאס ווייזט די שמחה פון א זאך. איך האב געזאגט אז דער דבר פנימי איז גענוג שטארק צו ווייזן דאס. ס'איז דא אבער א געוויסע, א גרויסע, כ'האב דא געמאכט א גרויסע עוולה אין א געוויסע זין. כ'האב דא געמאכט, כ'האב מיך דורך דעם ווייטער געווענדט צו דעם חיצוניות'דיגע בליק וואס זאגט אז וואס מעסט חשיבות איז וויפיל מ'טאנצט. איז דאך אבער נישט אמת. איז דאך נאר א משל. אזוי ארבעטן אלע משלים. איז דאך נאר א משל. וואס איך מיין צו זאגן איז, אזוי ווי דיין חיצוניות'דיגע בליק איז משער אז א זאך וואס מ'טאנצט מיט דעם א גאנצע נאכט דאס איז חשוב, אזוי ויותר מכך, איז די שמחה פון די נקודה, פון די פערטל סעקונדע, פון דאס רעדט מען. יעצט למעשה, אמאל וועט זיך מאכן און אמאל דארף מען, איז אויף דעם איז דא סדרים פון סדרי עבודה און לפי כל אחד לפי דרכו און כל אחד לפי וואס ער פארשטייט וואס ער דארף טון, אז אמאל טאנצט מען טאקע א גאנצע נאכט, אמאל טאנצט מען טאקע א גאנצע נאכט, אבער די טאנץ טאנץ די גאנצע נאכט טאר נישט ווערן די מדה בפני עצמה, טאר נישט ווערן די מעסטער בפני עצמה, אויב עס וועט ווערן די מעסטער, יעצט קומט א נעקסטע אזוי ווי יענער בית אבן רבי מיילך און ער שאקלט זיך און מאכט שוין די תנועה אן די כוונה, ס'איז געווען איינער געזאגט. איז געווען א רבי וואס פלעגט אסאך שמעקן טאבעק, ווען מ'שמעקט טאבעק איז די מנהג אז מען אז מען נעמט א שמעק אזוי און מ'לייגט עס אין די צווישן די פינגערס, איז דער רבי פלעגט אלעמאל ווען ער פלעגט זיך קאכן אזוי פלעגט ער אלעמאל האלטן די הענט אזוי, איז אלעמאל געווען א שמעק טאבעק צווישן די צוויי פינגערס, ער פלעגט מאכן אזוי, און מ'זאגט אז די חסידים פלעגן אויך נאכמאכן אפילו די וואס שמעקן נישט קיין טאבעק, מאכט אזוי מאכט וואס מאכסטו אזוי ס'נישט קיין טאבעק ביי דיינע הענט, ס'הייסט דיטעטשט ס'געווארן ליידיג ס'געווארן עבודה זרה אנשטאטס פון אנשטאטס פון. האבן די זאך, ס'איז אלץ א משל, אז דו זאלסט האבן די טאבעק, אז דו זאלסט האבן די שמעק, אז דו זאלסט האבן די ראי' פנימית אינעווייניג, האסטו געמאכט די די מאושענס אן די פנימיות, און דאס איז א תוצאה פון דעם וואס מען האט מדגיש געווען בטעות די מאושענס און די און די טאנצעריי איבער די עיקר זאך, דאס איז דאך וואס איז לערנען אין די וואכעדיגע סדרה. ס'איז געווען. אצילי בני ישראל, נערי בני ישראל, ויראו את אלהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר, זיי האבן געהא, אז עס שטייט אין תורה אז ויראו את אלהי ישראל איז דאס אמת, זיי האבן געזען די אידישע גאט, וויאזוי זעט מען אים וואס עס מיינט, מיינט א ראיה פנימית, ס'מיינט אז זיי האבן, פאר איין מינוט, שטייט נישט ווי לאנג עס האט גענומען די ויראו את אלהי ישראל, א סעקונדע, אבער. זיי האבן געמאכט א טעות, אזוי ווי דער רש"י זאגט, שטייט נישט אזוי קלאר וואס די טעות איז געווען, יא, ויחזו את האלהים, ויאכלו וישתו, און דאס הייסט לא שלח ידו, וואלט וואלט געדארפט זיין שלח ידו, דאס איז ויאכלו וישתו, זיי האבן געמאכט א גרויסע מסיבה, ס'קומט זיך, אוואדע, אז איינער איז זוכה צו השגת אלהות אין איין סעקונדע, פון א פערטל סעקונדע פון א יחוד לב. זאל ער ויאכלו וישתו זאל זיך זעצן טאנצן פאר זיבן טעג און זיבן נעכט, זאל ער זאל ער טאנצן וועגן דעם, אזוי דארף מען טון, אזוי דאס איז די כך ראוי, אוודאי כך ראוי, כך ראוי סיי מבחינת וואס ס'איז אזוי פרייליך, אזוי ווי דער איין טייטש זאגט, כ'האב מיך אזוי געפרייעט מיט די ויחזו את האלהים, אזוי ווי די ויאכלו וישתו, דאס איז אוודאי איין. איין איין וועג און די צווייטע וועג אויכעט ווייל ס'דארף דאך טאקע מבטא זיין די ויאכלו וישתו פון די די ויחזו את האלהים דארף דאך ארויסקומען מ'דארף וואס דען זאל זיך א איד פרייען ווען דען זאל א איד מאכן א יום טוב ווען נישט ווען ער איז זוכה צו זען גאט וואס דען זאל ער טון אבער דא איז געווען א טעות דא איז דא א טעות מ'דארף נזהר זיין ווען שטייט אז ס'געווען א טעות דאך נישט נוגע צו אונז וואס איז געווען דעמאלטס דאך נוגע אויף מיינט אז מ'דארף נזהר זיין אין דעם און רוב מענטשן זענען ס'איז א חטא וואס איז יעדע מאל ס'איז ס'איז געשעהט, מ'דארף נזהר זיין אין דעם. מ'דארף נזהר זיין נישט צו מאכן די טאנצעריי פאר די עיקר, אין אנדערע ווערטער נישט צו עובד זיין עבודה זרה, נישט מחליף צו זיין די יוד חכמה קדומה, די נקודה אמת, נקודת אמת, די נקודת כוונה, נישט דאס מחליף צו זיין מיט אלע מיני אריכות הריקודים, מיט אלע מיני זאכן וואס זענען טאקע מבטא די גדלות פון דעם אבער נישט מיינען אז די ביטוי הגדלות איז טאקע מודה צו די חיצוניות וואס זאגט אז ווי גרויס א זאך איז מעסט זיך לויט וויפיל מען טאנצט. דאס איז א נקודה, גאר א איידעלע נקודה און פרובירט עס מאכן ווי קלאר מען קען, אבער א פועל יוצא פון דעם איז היוצא להלכה למעשה איז אז מען דארף נישט טאנצן. אויב מען טאנצט נישט איז עס אויך גוט און אפשר נאך בעסער, אבער מען דארף נישט טאנצן און די עבודה איז, די עבודה וואס איז הלכה למעשה וואס איז אונזער, וואס מען דארף זיך מקבל זיין, וואס מען דארף פרובירן צו טוען איז, צו טוען דאס איינמאל א טאג, איינמאל א וואך, איינמאל א יאר, מכוון זיין די שם הוויה, אן קיין פירושים, אן קיין הוספות, מכוון זיין די שם הוויה. דאס איז דאס. און דאס איז פשוט, עס פעלט נישט אויס קיין קוגל, עס פעלט נישט אויס קיין הכנות, עס פעלט נישט אויס גיין אין מקווה, עס פעלט נישט אויס גארנישט. אזוי ווי עס איז. יעצט אבער אויב, אויב רעדן אונז וועגן דעם, ווען רעדן אונז וועגן דעם, איז אבער יא כדאי, צו אביסל ארומרעדן די חושים פנימיים וואס זענען דא אין דעם. דאס הייסט, אוודאי קודם כל די פשוט, מכוון זיין די שם אן קיין פירושים איז זיכער גוט. אבער עס האט דאך פירושים. דאס האבן מיר גערעדט סוף לעצטע וואך. זיך קענען מיט א זאך גוט, איז טייטש צו קענען, חילוקים, אזוי ווי עס איז דא איינער וואס האלט זיך א מבין אויף וויין, יא. האלט זיך א מבין אויף וויין, וואס א וואס די וואס די פעולה וואס די תאוה פון זיין מבינות, אז ער פארשטייט עפעס א חילוק וואס איך האב נישט קיין מושג און לדעתי עקזיסטירט עס נישט, ס'הייסט אין מיין חוש עקזיסטירט עס טאקע נישט, נישט לדעתי, איך האב נישט די חוש, ער קען וויסן די חילוק פון די רויטע פורפל וויין פון טו טאוזענט ענד טו מיט די פון טו טאוזענט ענד טרי, ווייל די איז אביסל מער זיס און אביסל מער, איך ווייס נישט אפילו די ווערטער, זיי האבן א גאנצע וואקעבולערי, ס'דא א גאנצע דיקשאנערי פון ווערטער וואס וויין מבינים נוצן, און כ'האלט נישט אז ס'איז א סקעם, ס'דא מענטשן וואס זאגן אה ס'איז א סקעם ער ווייסט נישט, ניין, ס'האט איינער, ס'איז נישט א וויינענדיגע משל, אויף אנדערע זאכן איז זיכער נישט קיין סקעם, ס'האט עס, ער האט זיך אויסגעלערנט, ער האט מרגיל געווען זיינע חושים און זיין דעת, וואס חושים איז גייט מיט דעת, כ'גיי נישט אריין אין די מהלך, און ער האט עס מרגיל געווען, ביי אים איז טאקע עקזיסטירט א חילוק פון די וויין מיט יענע וויין, און ס'לוינט זיך צאלן נאך הונדרעט דאלער פאר די וויין ווייל ס'האט די קנייטש וואס איז נישט דא אין די צווייטע. און ביי מיך איז די זעלבע זאך, נישט נאר סתם ביי מיך איז עס טאקע די זעלבע זאך, עס טייטש יעדע איינער, ווען ער ווערט, טאקע ווען ער ווערט נענטער, ווען ער ווערט קלארער אין א זאך, נישט פון א גאנצע טאראראם וואס איז דא, ער ווערט קלארער און ווערט נענטער קלארער קלארער צו א זאך, ווערט באשאפן נייע חילוקים, הייבט מען אן צו באמערקן, נישט ווערט באשאפן, הייבט מען אן צו באמערקן נייע חילוקים, נייע הבחנות, נייע.

ווי ווייט מען איז פון א זאך באמערקט מען ווייניגער חילוקים בתוכו, און ווי נענטער מען ווערט באמערקט מען מער הבחנות פרטיות, און דאס מיינט נישט אז עס איז מפריד, יא עס איז זייער וויכטיג צו דאס געדענקן, אסאך מענטשן האבן טענות, מען קען האבן טענות, און עס איז א טענה אוודאי, ס'נאך איינע פון די טעותים וואס זענען נובע פון די זעלבע טעות, פון די זעלבע ויאכלו וישתו, פון די זעלבע לבו גס וואס איז דא, קומט דאך ארויס א טעות, מען זאגט. און מען פרעגט אמאל אז מקובלים האבן מער ווי איין גאט חלילה, האבן צופיל, א נארמאלע מענטש ווייסט ס'דא איין גאט השם אחד, קומט א מקובל הייבט אן צו מסביר זיין ס'דא די י' פון די שם, און די ה' פון די שם, און די ו' פון די שם, דאס איז א גוטע וועג פון רעדן א גוטע שפראך צו רעדן, ווייל דאס ווייזט אונז ווי טאקע ליגט דער ריבוי כביכול, וואס זעט אויס בחיצוניות ווי א ריבוי.

און אוודאי די חילוקים וואס איך רעד זענען נישט אין די גאט, פשוט, אזוי ווי די שם י"ק ו"ק איז דאך נאר א נאמען, עס דארף דאך דא א אור אין סוף וואס מען מיינט, מען מיינט דאך עפעס מיט די נאמען, מען מיינט דאך די גאט אליינס, אוודאי. אבער וויבאלד איך בין אזא איד וואס איך בין עומד אויף די אותיות השם, איך וויל קענען די השם אין די מערסטע אינטימעט וועג וואס מען קען עס קענען, די מערסטע נאנטע וועג, איז דאס וואס איז מתחייב פון דעם, וואס קומט ארויס פון דעם איז, אז איך קען, איך פיל די חילוק, ווען דו זאגסט די שם הוויה, דו זאגסט מכוון די שם הוויה, אגעין, מען זאל מכוון זיין די שם הוויה בפשטות, אבער ווען מ'הייבט אן, מען הייבט דאס אן צו טון, מען טוט עס, מען איז שוהה אין דעם, נישט נאר פאר א האלבע סעקונדע, אדער מען גייט אריין אין די האלבע סעקונדע. און מען טראכט אריין אין דעם, מען באקענט זיך מיט דעם נענטער, הייבט ער אן צו זען א חילוק, אה, די, די, הייבט מען דאך אן צו זען אז די יוד איז נישט די זעלבע ווי די היי, און ס'איז נישט די זעלבע ווי די וו, און ס'איז נישט די זעלבע ווי די היי, דערגרויסט זיך א וועלט חילוקים פון צווישן זיי, אוודאי דאס זענען אלץ פרטים פון איין וועג וויאזוי מ'איז משיג די איין גאט. אבער דאס איז דאך דער מקובל וואס האט זיך דערלויבט אריינצוגיין בהיכל המלך צו ווערן נאנט מיט דעם, ווייסט ער א חילוק? פאר דעם וואס שטייט פון דערווייטנס, ס'איז דא א גרויסן פאלאץ, שטייט אינעווייניג אה, ס'איז דא א פאלאץ, ס'איז דא אזא צימער, ס'איז דא אזא צימער, ס'איז דא אזא מהלך, ס'איז דא אזא מהלך, דאס איז דאך אלץ די פועל יוצא פון זיך קענען נענטער, ס'ווייזט נישט עכט א ריבוי, ס'ווייזט פארקערט, ס'ווייזט אז זיי האבן אזא איידלן טעם. אז מען קען אנהייבן צו מבחין זיין אויב מען קוקט בחיצוניות מ'זאגט וויפיל זאכן האסטו, אה דו האסט פיר און איך האב איינס, האסטו מער, אויב מען קוקט בפנימיות איך טייטש איך פארשטיי בעסער די איינס, דאס איז דאך די גאנצע חילוק, איך פארשטיי בעסער און די חילוקים זענען אוודאי אין מיין עבודה אדער אנדערע מדריגות, אבער ס'איז נישט א ריבוי באמת ריבוי ווי ס'זעט אויס בחיצוניות איז פארקערט, די ריבוי איז געקומען צו מבטל זיין פונקט אזוי ווי איך זאג אז די טאנצעריי איז נישט געקומען צו ווייזן אז די טאנצן איז די עיקר, אוודאי די עיקר איז די כוונה די רגע פון כוונה און די טאנצעריי איז נאר א וועג וויאזוי כ'בין מסביר פאר די גוף, אזוי ווי מען זאגט אזוי כ'בין מסביר פאר די מענטשן וואס ביי זייער איינציגסטע שפראך וואס עקזיסטירט איז טאנצעריי, בין איך אים מסביר מיט טאנצעריי, זעלבע זאך איז אין דעם, וויבאלד אונזער שכל פארשטייט זאכן דורך מבחין זיין, דורך וויסן די חילוק פון די גרינע וויין מיט די רויטע וויין, מיט די רויטע וואס איז אביסל ווייס און די ווייסע אביסל רויט און אזוי ווייטער, אזוי דער מקובל וואס ער וויל טועם זיין טעמו וראו כי טוב הוי' ער איז טועם די שם הוי', ער איז טועם די חילוק פון די יוד און די היי און די וואו און די היי, פון דעם אוודאי איז דאך איין זאך וואס ער איז טועם ער איז נישט טועם אסאך זאכען, אבער דאס איז דאך די וועג ווי אזוי ער איז מבטא אז ער האט א איידלערע הבנה, זיין עבודה איז נישט סתם, ס'איז דא, ס'איז מחולק, ער איז עומד אויף די חילוקים פון די אלע זאכען. און דאס אלעס וואס אונז רעדן איז אליין וואס די זוהר זאגט דא די ערשטע זאך, אז מ'דארף מעיין זיין אין די אותיות השם, קען מען מעיין זיין וויאזוי יעדע אות, און בפרט די ערשטע אות, דאס איז אפשר די עיקר אריכות וואס ער זאגט דא, וויאזוי די נקודה אחת, די אות י', גיבט זיך ארויס אין אלע אנדערע אותיות. און די זוהר זאגט אות דא דער אות, די אות י', ער איז דער קלענסטע אות זעירא, ער איז דער קלענסטע אות יוד איז א קליינע אות יוד אפילו מיינט דאך נאר א ממש א דאט דאט וואס איז מרחיב שוין א געוויסע הרחבה פון די יוד ער שלימו אבער ער איז שלימו דכולא ער איז די שלימות פון אלעס דאס הייסט אונז מיינען דאך נאר די יוד ווען מען רעדט פון די שם הוויה אמת'דיג וואס פיל מען רעדן פון דעם? וויל מען רעדן פון איין נקודה פון איין אמת. ער איז פארמאכט, סתום מכל סטרא, נישט דא קיין וועג אריין, יא א בית האט אזוי ווי א הויז מען גייט אריין א היי קען אריין גיין א יוד קען נישט ערגעץ גיין ער ער נישט אפען יא ער איז ער איז סתום ער איז פון אלע זייטן פארמאכט סאיז נישט דא קיין מרחב אינעווייניג כאילו ווי אריין צו גיין דאך די רמז דאס דאך די די די די איין זאך וואס וואס אונז קענען דארף דאס אביסל מבטא זיין בהשגה שכלית וואס ס'מיינט איז. איך מוז אביסל ארויסגעבן נאך א הקדמה. וואס איך רעד וועגן די חושים פנימיים, וואס וואס מיינט עס? צו אין זינען האבן די שם הוויה. עס קען מיינען אסאך זאכן, וויאזוי פילט עס פון אינעווייניג? נישט עובר זיין אויף קיין איסורא. עס קען הערן, עס קען זיך הערן אסאך פארשידענע וועגן. קען זאגן די פשוט'סטע אופן וואס אונז זאגן געווענטליך אזוי ווי מיר זאגן ויראו את אלהי ישראל אדער תמונת יוד קיי וואו קיי יביט שטייט אין די ספרים אז דאס איז ווען מ'איז זיך מצייר ס'הייסט א מענטש האט א יכולת ס'הייסט כח הדמיון קען זיך מצייר זיין זאכן קען זיך מצייר זיין אין דיין קאפ א פאלאץ קען זיך אויך מצייר זיין אותיות ס'איז א איידעלע זאך דאס נאר געדענק ווייל געווענטליך די כח הציור איז נישט מצייר אותיות געווענליך ווען מען טראכט אותיות איז דאך טראכט מען ווערטער מען טראכט נישט אותיות יא דאס איז וואס אונז האבן געזאגט א גאנצע צייט אז בדרך הפשט איז מען נישט עומד אויף די אותיות מען איז עומד אויף די משמעות די מובן דו טראכסט א ווארט קוקסט נישט א פיקטשער פון די ווארט אין דיין קאפ רייט? קען זיין אז ס'דא מענטשן וואס יא געווענליך ווען איך זאג טראכט א ווארט אדער איך זאג מכוון זיי מכוון די שם הוויה מיינסטו צו זאגן פרעגסטו וואס מיינט דאס? דאס איז א נארמאלע מענטש די נארמאלע דרך הנגלה וועג פון טראכטן אין אנדערע ווערטער ס'איז נישט עכט א ציור, ס'איז א משמעות, משמעות איז אנדערע אנדערע סארט חלק פון די מח, אפשר אנדערע וועג פון טראכטן וועגן זאכן. אבער ווען די זוהר זאגט און עס שטייט בפירוש אין ספרי קבלה און ספרי עבודה און אזוי ווייטער זענען בפירוש מדריך אזוי, אז מ'זאל גיין ווייטער פון דעם, מ'זאל נישט נאר טראכטן די משמעות, מ'זאל טראכטן, אין אנדערע ווערטער זיך מצייר זיין, זיך אימעדזשינען, איך זאג יעצט די ווארט אימעדזשינעישן, מ'זאל זיך מיט אימעדזשינעישן מדמה זיין די פיקטשער פון די אותיות, ווי זעט אויס א יוד, מ'זאל זיך מצייר זיין די פיקטשער, וויאזוי ס'זעט אויס א יוד און א היי און א וואו און א היי און אזוי ווייטער, מ'קען נעמען צו פרעגן וועלכע קאלער איז עס, אפשר איז עס שווארץ, אפשר איז עס אנדערע קאלירן, ס'דא סידור הרש"ש מיט אנדערע קאלירן, שטייט א בפירוש'ע הדרכה אז מ'זאל מכוון זיין אזוי, עפעס אדער אנדערע, אפשר איז עס אש שחורה על גבי אש לבנה, וואסארא חומר איז געמאכט די טינט אין דיין קאפ. ווי איז עס? אויף וואס איז עס געשריבן? דאס זענען אלע שאלות וואס מען הייבט אן צו פרעגן ווען מען הייבט אן צו טראכטן. אנדערע ווערטער ווען איך גיב דיך די דיטעיל, איך רעד נישט סתם די משמעות וואס איז אזא מעורפל'דיגע זאך אביסל, ס'איז פאזי, זאגסט זיי מצייר, אויב איז מצייר דו קענסט דיך גוט מצייר זיין הייבסטו אן מצייר זיין. ס'האט תגין, ס'האט ס'האט עפעס א ממשות מען קען עס פילן, מען קען עס אזוי א פארמעט ווי מען שרייבט אין א ספר תורה מען קען פילן די אותיות, כ'רעד דאך אלץ אין דיין קאפ, כ'רעד נישט נישט פון פילן, מען קען עס פילן, מען קען, ס'איז גרויס, ס'איז קליין, וועלכע סייז איז, דאס זענען אלע. פּרטים וואָס מע הייבט אָן צו מבחין זײַן, וואָס מע הייבט אָן צו זען, מע הייבט אָן צו פֿילן, ווען איך זאָג נישט נאָר, זײַ מכּוון, באופֿן מופֿשט, זײַ מצייר, גיב אַ קוק אַ פּיקטשער. און אַוודאי, און די זוהר בפֿירוש רעדט פֿון פֿון די אופֿן. אַוודאי, ווען מע טוט אַזוי, הייבט מען אָן צו זען פֿאַרשידענע זאַכן, אַדער מע קען זיי זאָגן באופֿן של דרוש, מע קען זיי זאָגן באופֿן של משמעות, און מע קען זיי אויך זאָגן באופֿן פֿון ראי', פֿון ויחזו את האלהים, דאַרף איך קענען זען דאָס. דאָס איז דער עיקר-עבודה דאָ. מ'הייבט אן צו זעהן אז למשל א יוד זעהט אויס אזוי, א היי, קען מען צוטיילן כדי אין פארשידענע חלקים, ס'האט די אויבערשטע חלק, די אונטערשטע חלק, די מיטן, ס'איז א קליינע שטיקל א ד', מ'הייבט אן צו זעהן און אויף דעם ראי' איז דער זוהר מסביר סודות איז הסברה אבער די כ'וויל זאגן די עיקר איז די וועג דרך הכוונה וואס ער לערנט אויס. צו דעם איז דא נאך וועגן, דאס איז נאר איין נאר איין זאך, כ'בין מקצר אביסל, צו דעם איז דא נאך וועגן, ס'זענען דא נאך וועגן וויאזוי צו טראכטן די שם, וויאזוי מ'הייבט אן אריינצוגיין אין דעם, דאס האבן מיר מרמז געווען לעצטע וואך. מ'קען עס כאילו זאגן במחשבה, אדער מ'קען זאגן מ'קען עס אויסהערן במחשבה. מ'קען עס הערן. וויאזוי סאונדט עס? וואסארא נקודות האט עס? אה, דארף מען פרעגן וואסארא נקודות איז דא? דא איז אסאך נקודות, אין קבלה לערנט מען אז ס'דא פארשידענע נקודות, דא רעדט מען יעצט רעדט מען נישט וועגן די נקודות, אבער עס איז דא אזא לימוד. וואסארא ניגון זינגט עס? עס האט אזא וואויס אזא וואויס, עס הייסט לשמוע בקול יוד קיי וו קיי, ס'איז טייטש, אויסהערן די סאונד אוו די שם יוד קיי וו קיי. נאך א וויכטיגע זאך וואס די זוהר איז בעיקר אין די חלק איז עומד, וואס מיר האבן גערעדט וואס הייסט מילוי, וואס מיינט מילוי? מילוי איז א זאך וואס מ'קען אפשר יא ארויסרעדן, יא? אבער דאס וואס אונז זאגן קען מען נישט עכט ארויסרעדן, אפשר דאס הייסט מילוי המילוי. מ'קען זאגן, מ'רעדט ס'דא א מחלוקת, תוספות זאגט אז מ'טאר נישט, רוב אסאך רוב פוסקים זאגן אז מ'טאר יא. די נודע ביהודה רעדט וועגן דעם אין זיין תשובה, ער זאגט למעשה איז עס מותר, וועגן איש שם יחיד. קענסט זאגן יוד קיי וו קיי, ער זאגט קיי אזוי איז דער מנהג אבער לויט רוב פוסקים קען מען זאגן יוד היי. יא. נו וואס הייסט איך זאג נישט די גאנצע ווארט. נאר יעדע אות בפני עצמה. יעצט הער איך אויס וויאזוי סאונדט עס, וועסטו באמערקן אז מען האט צוגעלייגט דא אותיות. צוגעלייגט כדי צו ארויסגעבן די וואויס. איז דאך בעצם א פירוש. ס'איז א פירוש נישט נאר בשעת הדחק ווייל מ'קען נישט זאגן די שם. ס'דאך באמת א פירוש. איך פרעג דיך וויאזוי ספעל איט אוט פאר מי ווי מ'זאגט יא. ווען איינער זאגט ספעל איט אוט פאר מי וואס מיינט ער? ס'קען מיינען כפשוטו, איך ווייס נישט וויאזוי צו טיילן, איך ווייס נישט וויאזוי צו ספעלן די ווארט, זאג מיך וויאזוי מען ספעלט עס, און ס'קען מיינען, מיינט צו זאגן, אזא דרך משל, ס'איז א אידיאם, יא? מיינט צו זאגן, זיי מיך מסביר מער בפירוט, זאג מיך וואס גייט דא פאר, וואס איז אויף וואס איז געבויט, וואס זענען די הנחות וואס דו מיינסט דא, זיי מיך מסביר קלארער. ספעל איט אוט פאר מי, ס'איז טייטש, זיי ממלא די שם, אנשטאט פון זאגן יוד, זאג זען א יוד, ס'הייסט, ווען מען זאגט, גלייך איז מען שוין ממלא, יא? אנשטאט פון הערן די יוד, פון קוקן אויף די יוד, איז אויך א זאך. זאג עס. אבער וואס איז מען מסביר? אה, יוד איז יוד, וו ד, יא? יעצט אזוי ווי דער זוהר זאגט, טראכט אריין, עס איז אין יוד וו ד איז שוין דער גאנצער שם. וו איז דאך א וו, און ד איז דאך א ה, און ד מיט צוזאמען מיט א יוד פון אונטן איז דאס די ה ממש, יא? איז דער יוד איז אליינס דער קליינער, דער יוד וואס איז אונטן די קליינע זאך פון די לינקע זייט פון די ה, און די ד יוד איז שוין אלעס. אין אנדערע ווערטער, זאגט דער זוהר, דער אות איז די גאנצע זאך. דער אות יוד, די נקודה אחת. דאס איז שוין למעלה פון וואס אונז רעדן יעצט, אונז האבן גערעדט מ'קען זיך מצייר זיין, מ'קען זיך אויסהערן, מ'קען אפשר נאך זאכן, מ'קען שמעקן, מ'קען מ'קען שמעקן די שם הווי', אשה ריח ניחוח ליוד קיי וואו קיי, דער אריז"ל האט א כוונה וועגן דעם ליל שבת, דער ריח, מ'קען עס שמעקן. ס'דא פארדעם אזאך וואס הייסט די אות יוד, ס'דא פארדעם אזאך וואס, מ'קען נישט זאגן פאר דעם קיין ווארט. מ'קען עס רופן די, אויב מ'וויל געבן פאר דעם א ווארט, עמער זאגן די נוכחות, די עקזיסטענץ, די פרעזענץ פון די שם אין די קאפ, אין די לייסענס, ס'איז אפילו נישט דארט, אפילו נישט דארט, אפילו מ'ווייסט נישט פון דעם אויב ס'איז דארט. ער איז סתום. מ'קען נישט, מ'קען, איך קלאפ אויפן טיר און ס'איז נישטא קיין טיר אפילו אויף צו, וואס צו קלאפן. ס'הייסט איך קלאפ אויפן טיר, איך וויל פארשטיין. געב מיך, נישטא. ס'איז, ס'איז וואס ס'איז. נאכדעם וואס ער גייט ער ארויס אמאל, כד נפיק ווען מען גייט ארויס, ווען ער איז זיך מתפרש, ווען ער געט זיך ארויס, נפיק כמלכא עם חילוי, גייט ער ארויס ווי א מלך מיט זיינע מיליטער, ס'הייסט די יוד קומט ארויס, און עס קומט א ו' און עס קומט א ד' און עס קומט א ה' און עס קומט נאך א ו' און עס קומט נאך א ה', און יעדע איינס פון זיי האט נאך אותיות, די ה', אין די ה' איז דא נאך א א', און אין די ו' קען זיין נאך א א', אין די ה' קען זיין נאך א א', ס'קומט א גאנצע מיליטער, ער איז די מלך אין די מיליטער, ער איז איין מלך וואס פירט די גאנצע מיליטער, דאס אזוי ווען מען איז מתפרש, אזוי ווי איך האב געזאגט ווען איז זאגן אז יא מ'קען אויף דעם טאנצן, יא אזוי די ווי די ליובאוויטשער רבי האט געזאגט זעכציג טעג צוויי אדרס קען מען טאנצן אויף איין אויף איין יוד, זיכער אויף איין אלף אלף דר שטייט אין חסידישע ספרים איז אדר צוויי אדר ס'טייטש צוויי חדשים קען מען טאנצן קען מען מאכן מרבין בשמחה און מ'קען מיקל זיין אז מרבין בשמחה מיינט אויך חודש אדר אלף און אויף איין אויף איין יוד, ס'הייסט ווען ער גייט ארויס גייט ער ארויס ווי א מלך. תב לבתר, גייט ער צוריק, קוקט מען צוריק, קוקט מען צוריק וואס איז דא דא, פרעגט ער, מען דארף דאס געדענקען, דאס איז די תב, וואס איז לשון תשובה, מען דארף תשובה טון אויף די ויאכלו וישתו, טוט תשובה, יוד בלחודוי, איז דא נאר א יוד, נישטא מער, ביה אסתים מלה, מיט אים איז נסתם געווארן די ווארט, ביה אויך מיט אים עפענט ער. ער עפענט און ער פארמאכט. די איין זאך, די איין נקודה של אמת, די איין נקודת יוד, ער עפענט אלעס, ער פארמאכט אלעס, ער איז די גאנצע מיליטער און ער איז די מלך, ער איז נאר די מלך, נישט דא קיין גאנצע מיליטער. דאס איז די, דאס איז די השגת אלקות, דאס איז די שם הוויה, דאס איז די א', א' איז שוין א גרעסערע פירוט, ער זאגט אין די נעקסטע שטיקל, א' הייסט א יוד, ווען מ'שרייבט עס ארויס ווערט ס'א אלף, יא, ווייל א י' פון אויבן, די ו' איז די ליין פון די אלף, און די אונטן די אונטערשטע ליין קען מען זען א ד' איז י' ו' ד' איז א אלף. אביסל מער סתום ווי י' ו' ד', אבער ס'איז אויך א אלף. א י' ווען ער ווערט מער מגולה ווערט ער א אלף אביסל. מ'רעדט שוין וועגן די אלף שוין ווייטער אין די צורה, יא, ווייטער אין די פיקטשער פון די אלף. איז דא די מילוי פון די י', דא האט מען קאנעקטעד די צוויי וועגן פון מאכן זאכן. אבער דאס איז דער, דאס איז דער עיקר, דער עיקר, דער עיקר עבודה, דער עיקר עבודה. ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ידו איז א ידו, זיין זיין יד, זיין י ד, זיין איד וואס ווערט א איד און א ו' און א ד' ידו איז איד ממש איד, לא שלח י' ו' ד' יא? זיי האבן נישט געזען ריכטיג ווי די י' ו' ד' איז אליינס א איד, א איד, א נקודה בלחודוי. און טאקע וועגן דעם און שפעטער נענש געווארן אזוי ווי עס שטייט און דאס וואס אונז לערנען וואס אונז לערנען פון די פסוק איז מ'דארף זען אלהי ישראל מען דארף זיך פרייען מען דארף ויאכלו וישתו אבער מען דארף געדענקען לא שלח ידו מען דארף געדענקען אז די ויאכלו וישתו איז די זעלבע ווי די איד, דארף געדענקן אז די, מיר זענען נישט נכנע צו די וואס דער וואס זאגט אז מען דארף טאנצן כדי צו זיין עפעס, און דאס איז גורם אז מען זאל נאר טאנצן עס זאל גארנישט זיין, אונז ווילן אז עס זאל זיין אזא אמת מען זאל אפילו מען וועט נישט טאנצן קיין איין מינוט וועט אויך זיין אמת, נאכדעם קען מען טאנצן.